ביז דערווייל האבן אונז געהערט פון איין ווייב אדער צוויי ווייבער פון שמשון די אישה פלישתית פון תמנע און איר שוועסטער וואס האט נישט חתונה געהאט מיט איר, יעצט גייען אונז לערנען וועגן נאך צוויי ווייבער אדער פרויען וואס ער האט ליב געהאט, כ'ווייס נישט צו עס זענען געווען זיין ווייבער, די ערשטע איז געווען א מעשה א חתונה, דא שטייט נישט קיין חתונה. און דאס איז די רעסט פון די מעשה פון שמשון, ערשטע זאך, שמשון איז געווען אין עזה, דארט האט ער געטראפן א אישה זונה, ויבא אליה. און די עזתים האבן געהערט אז שמשון איז דא, ער איז אין די בית זונה, און זענען געשטאנען א גאנצע נאכט ביים שער העיר, זיי האבן פארשטאנען אז ער גייט דארפן ארויס גיין פון שטאט, עט סאם פוינט, ער קען דאך נישט בלייבן דארט אינדערפרי, גייען זיי אים כאפן ווען ער גייט ארויס. און שמשון שלאפט דארט ביז האלב נאכט, ביז חצות, און אינדערפרי, חצות אינמיטן די נאכט איז ער אויפגעשטאנען, אנגעכאפט די טיר פון די שטאט, דלתות שער העיר מיט די שתי מזוזות, די גאנצע שער, און ער האלט עס אויף זיינע אקסלען, און ער גייט ארויף אויפן בארג דארט נעבן חברון, בקיצור די פלישתים זעען אז מען האט דא צו טון מיט עפעס א אבנארמאלע גיבור און זיי קענען גארנישט טון, יעצט א דריטע ווייב האט שמשון גענומען, ויאהב אישה בנחל שורק, און די אישה איז נישט סתם א אישה, זי האט א נאמען זי הייסט דלילה, יעצט די סרני פלישתים זענען געקומען צו דעם דלילה, זיי האבן פארשטאנען אז די שוואכקייט פון שמשון בעצם איז נשים, ווי אונז האבן שוין געזען ביי די ערשטע ווייב האט מען געקענט איינרעדן די ווייב זי זאל נעמען פון אים די חידה, האבן זיי געזאגט פאר דעם אישה, ס'איז דלילה, רעד דו איין שמשון, ווילן אויסגעפינען וואס איז די סוד פון זיין כח. ווען וועלן אויסגעפינען וואס דאס איז, זאלן אים קענען איינשפארן און מ'גייט דיך געבן אלף ומאה כסף. שוין איז דלילה פרעגט שמשון נו וואס איז דאס, וואס איז די דיין כח, און זי זאגט אים קלאר, ובמה תאסר לענותך, וואס קען וואלט מען געקענט טון דיך צובינדן און דיך פייניגן. און שמשון זאגט אה, כ'על דיר זאגן וואס. די ערשטע זאך וואס ער זאגט איר איז מען וועט מיך צובינדן מיט זיבן נאסע ס'מיינט פרישע שטריק געמאכט פון חלקים פון בהמות ס'האט נאך נישט אויסגעטריקנט זעט אויס דעמאלטס איז מער שטארק דעמאלטס וחליתי וועל איך ווערן שוואך כ'וועל ווערן כאחד האדם שוין דען זי גייט רעדט מיט די סרני פלישתים זאגט זיי די סוד זיי ברענגען איר פונקטליך די רעסעפי זי בינדט אים טאקע צו מיט דעם און מען גרייט צו א אורב מענטשן זאלן לאקערן אין חדר ביי איר אין צימער כאפן שמשון. און זי שרייט פלישתים עליך שמשון כאילו כאילו עס איז עפעס א געים מען זאגט אים יא מ'האט דיר יעצט געכאפט און וואס טוט ער ער צורייסט די יתרים אזוי ווי מען צורייסט פתיל הנעורת וואס איז א קליינע פאדעם פון א ווען ס'קומט א פייער ס'איז ממש גארנישט און בקיצור לא נודע כח מען ווייסט נאך אלץ נישט וואס די זי האט נישט געכאפט די סיקרעט איז דלילה פרובירט א צווייטע מאל זי זאגט זאג מיך האסט מיך געזאגט ליגנט זאג מיך דא איז די אמת זאגט ער ווייסט וואס עסט נעמען סתם נארמאלע שטריק נייע שטריק וואס מ'האט נאך קיינמאל נישט געטון מיט אים קיין ארבעט דעמאלטס וועל איך פארלירן מיין כח, און טוט דאס, און זעלבע זאך פלישתים עליך שמשון, און ס'דא א אורב שטייט דארט טאקע פלישתים, און גארנישט ס'ווער אזויווי א שטריק צורייסט ער עס. קיצור א דריטע מאל זאגט זי אים, קום הער דו האסט שוין ווייטער זאגסט מיך ליגענט, זאג מיר וואס וועט זיין, זאגט ער ווייסטו וואס, אויב דו וועסט צאמוועבן שבע מחלפות ראשי די זיבן לאקן פון האר וואס איך האב אויף מיין קאפ ער האט געהאט מחלפות ס'הייסט שיינע האר עס צוזאמבינדן מיט א מסכת מיט א א וועבער אזא האלץ וואס מ'וועבט מיט דעם דעמאלטס וועט עס זיין זי האט טאקע געטון ותתקע ביתד ס'הייסט אז זי האט עס צוזאמגעבינדן און אפילו איינגעהאקט אין די וואנט אזוי מיט א טשוואק און ווייטער פלשתים עליך שמשון און דאס האט זי שוין געמוזט טון ווען ער שלאפט מסתמא אלעס האט זי געטון ווען ער שלאפט ער וועקט זיך אויף און ס'גארנישט ער צורייסט די גאנצע זאך ס'גארנישט געווען. בקיצור א פערדע מאל וויינט זי ממש צו אים זאגט די זאגסט דאך האסט איך תאמר אהבתיך יא די בעסטע טריק וואס א פרוי קען זאגן די זאגסט אז כ'האב דיך ליב און דו האסט מיך נישט ליב האסט שוין דריי מאל מיך אויסגענארט זאג מיר שוין דארפסט מיך זאגן די אמת און זי האט אים גערודפ'ט אזוי הציקה הציקה לו בדברים ותאלצהו ותקצר נפשו למות ער איז געווען אזוי סעד אזוי צובראכן פון דעם אז זי רודפ'ט אים.

הייבט אים אן צו פייניגן, און בקיצור, דא שטייט ער אויף, און ער מיינט שוין אז די זעלבע זאך ווי אלע, ער גייט אויפשטיין, ער גייט זיך אפשאקלען פון די שטריק, אבער ער האט נישט געוואוסט, והוא לא ידע כי השם סר מעליו, אין אנדערע ווערטער, ער האט נישט געוואוסט אז מען האט אים געשניטן זיין האר, דאס איז גורם להשם סר מעליו, און דאס איז געשען, מען האט אים פיינעלי געכאפט, די פלישתים האבן אים אנגעכאפט, האבן אויסגעשטאכן זיינע אויגן, זיי האבן אים געברענגט עזה אין זייער שטאט, מען האט אים איינגעשפארט מיט טשעינס, און ויהי טוחן בבית האסירים ער האט געארבעט דארט אין די בית האסירים, צוביסלעך אבער הייבט אן זיין האר צוריק צו וואקסן, עס זעט אויס ווען עס האט אנגעהויבן צוריק צו וואקסן, מיט דעם קומט צוריק די נזירות, עס ווערט נישט אינגאנצן אוועק געגאנגען ווייל עס איז איינמאל אפגעשניטן. על כל פנים, זיי האבן זיך צוזאמען גענומען צו מאכן א גרויסע פארטי, בית דגון אלהיהם דגון איז געווען זייער אפגאט פון די פלישתים, דארט האט ער געהאט א טעמפל, האבן זיי געזאגט פארוואס גייט אייך מאכן א קרבן תודה, פלישת שמשון זייער גרויסע שונא איז אין זייערע הענט, און זיי זענען געווען אזוי העפי, האבן געזאגט לאמיר רופן שמשון וישחק לנו זאל ארום טאנצן זאל מאכן א שאו פאר אונז, אין אנדערע זיי גייען זיך ענדשויען מיט זעהן דעם גרויסע גיבור וואס האט זיי גערוידעפט אז ער איז יעצט איינגעשפארט ביי זיי. און אזוי האבן זיי געטון, מען האט אים געברענגט, מען האט אים געשטעלט דארט בין העמודים. און שמשון האט געזאגט פאר דער נער, דאס הייסט דער שומר, דער וואס האט אים ארומגעשלעפט, לאז מיך, איך וויל פילן די עמודים, ער האט נישט געקענט זעהן נעבעך, זיך אנלאנען אביסל. און ביז דערווייל איז עס געווען פול מיט מענטשן און דריי טויזנט איש ואישה וואס זיי וואטשן זיי זעען די בזיונות פון שמשון, און ויקרא שמשון לה', ס'איז די צווייטע מאל וואס אונז זעען שמשון קען האט א כח התפילה, ער איז קורא לה' ער זאגט ה' זכרני דערמאן מיך אך הפעם, אלעס ביי שמשון איז אך הפעם, די מאל געדענק מיך ה' אלוקים איך וועל נוקם זיין איין פון מיינע אויגן פון די פלישתים, זאלסט געבן צוריק זיינע כח, און. טאקע איז עס צוריק געקומען זיין כח, אפשר האט עס צוטון מיט די האר וואס האבן צוריק געקומען וואס האבן געזאגט, און ער כאפט אן די צוויי עמודי התווך די צוויי עמודים וואס די גאנצע הויז די וואס האלטן אויף די בימס וואס האלטן אויף די גאנצע הויז, איינס די רעכטע האנט איינס די לינקע האנט, און ער זאגט תמות נפשי עם פלשתים ער ווייסט אז ער גייט אויך סגייט זיך פאלן אויף אים אבער ער גייט איין אויף דעם, אלעס וואס פלשתים טוט, שמשון טוט האט א געוויסע ווילדקייט צו זיך, און ס'פאלט אראפ די. די די דאך אויף אים אויף אלע סרנים אויף אלע שרים די חמשה סרני פלשתים און די פסוק זאגט ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו דארט ביים שטארבן האט ער געהארגעט מער פלשתים ווי אין לעבן דאס הייסט עס איז געווען טאקע א גרויסע נקמה און די פלשתים זעט אויס זיי זענען צולאפן זיי האבן אים מורא געהאט ס'קומען זיינע ברידערס מען האט אים רעם מען האט אים קובר געווען מיט כבוד בין צרעה ובין אשתאול בקבר מנוח דארט ווי ס'באלאנגט און דאס איז די מעשה פון שמשון ער איז געווען צוואנציג יאר א שופט.